א גוטן ערב שבת קודש פרשת מקץ, אין סקווער זאגט מען מקץ, ס'איז איינגעפירט אין סקווער אז פרשת מקץ איז איינע פון די שבתים וואס מען שערט זיך אפ, כ'האב ענק שוין געזאגט די אלע חסידישע מנהגים משוגע מטורף, זעהט אויס אז פאר דעם אלטן סקווערער רעבן, איך ווייס אפשר אין טשערנאבל, כ'ווייס פון ווי דאס קומט, איז אים זייער שווער געוואקסן האר, שוין געווען אויף דער עלטער, אזוי ווי יעדער מענטש ווייסט, ווען דו ביסט יונג וואקסט שנעל צוריק די האר מיט אלעם, מען ווערט עלטער ס'וואקסט שוין נישט אזוי די האר. דארף זיך שוין נישט שערן נאר אסאך לענגער ווי ווען מ'איז געווען יונגער, איז אזוי ווי דער רבי האט זיך געשוירן איינע פון די שבתים מקץ, מוז זיך יעדער שערן מקץ, איי ער האט גרויסע האר, פרשת תולדות און ויצא און וישלח, און ס'איז א שאלה אויף תפילין, הו קעירס אז דער רבי טוט אזוי טו איך אויך אזוי, עניוועי פארוואס שערט מען זיך מקץ? ס'איז עפעס דריי מאל א יאר וואס מ'שערט זיך, כ'געדענק נישט אפילו ווען, איינס איז מקץ. פארוואס ווייל ס'שטייט ויגלח ויחלף שמלותיו ויבוא אל פרעה מ'האט אפגעשוירן יוסף הצדיק איז באמת איז זיי האלטן זיך אז זיי זענען יוסף הצדיק איך האלט אויך אזוי איך האלט די סקווערע זענען אלע יוסף הצדיק כ'על ענק פארציילן פארוואס איך בין אמאל געווען אין א סטאר כ'האב געוואלט עפעס קויפן אביסל קעיק ס'געווען אין א בעקערי אין ווילימסבורג קומט דארט אריין א מענטש און ער דערציילט באריכות פארן סטאר קיפער, און יעדער האט עס אויסגעהערט, אז ער האט געהאט אמאל א שיקסע אין אפיס און א גאנצע מעשה, און אז ער איז אויך דורכגעגאנגען דעם נסיון פון יוסף הצדיק, רופט זיך אן דער סטאר קיפער, wow ס'איז א גרויסע זאך, wow פארשטייט זיך אז ווען איינער גייט דורך נסיון פון יוסף הצדיק הייסט ער א צדיק, זוהר הקדוש שטייט אז מען טאר נישט לייגן א מענטש אין א קאסטן, ויישם אותו בארון במצרים נאר פאר איינער וואס איז אפגעהיטן אין שמירת הברית אזוי ווי יוסף הצדיק. בקיצור, און ער זאגט דא ווי וואסערע א גרויסע זאך דאס איז דאס דורכצוגיין, רופט זיך אן דער איד ס'איז נאר געווען איין חילוק צווישן מיר און צווישן יוסף הצדיק, פרעגט אים דער איד וואס? זאגט ער כ'וועל דיר זאגן, יוסף הצדיק איז עס דורכגעגאנגען און ער האט נישט געזינדיגט, איך בין עס דורך געגאנגען און איך האב יא געזינדיגט, אבער ער דורך יוסף הצדיק'ס נסיון, אין סקווער זענען זיי אויכעט, זיי גייען דורך יוסף הצדיק'ס נסיונות, רוב בחורים און יונגלעך זענען געווען גערעיפט דארטן, ביי מלמדים, ביי הערשי ברייער, און אפשר ביים רעבן אויכעט, איך זאג שוין היינט גארנישט, אויף דעם נעם איך זיבעצן א האלב דיסקלעימערס, ווייל נאר אין די יונגע יארן ווייסט מען אונז ער האט געטשעפעט קינדער און בחורים, שפעטער האט ער מסתמא אויפגעהערט. סא נאך די אלע זאכן וואס דארט איז פארגעגאנגען אין סקווער זענען זיי נאך יוסף הצדיק, זיי שערן זיך נאך אפ, ביים צייט ווען מ'האט אפגעשוירן יוסף הצדיק, די איינציגע זאך איז יוסף הצדיק'ן האט מען אפגעשוירן ראש השנה, די גאנצע אריכות אין שולחן ערוך מיט א מקיף און ניקף אז די מקיף איז פונקט אזוי ווי די ניקף ווייל מ'טאר זיך נישט לאזן אפשערן, עס ווערט געברענגט דארטן שוין אין מגן אברהם וויאזוי האט מען געקענט אפשערן יוסף הצדיק וועגן אימתא דמלכות, סא איך האלט עטס זאלטס ענק אלע אפשערן אום שבת. דאס וואלט געווען א מורא'דיגע זאך, און נאכדעם שטייט אז מען האט געברענגט יוסף'ן אל פרעה, איך האלט מען דארף גיין צום רעבן, מען זאל זיך אפשערן שבת אינדערפרי און גיין צום רעבן דאווענען, וועט עס זיין דוגמת אזוי ווי ביי יוסף הצדיק מיט פרעה. עניוועי, איך וויל די וואך רעדן פון נאכאמאל פון צוויי זאכן חזרה, אונז געדענקט ס'איז אלץ געווען חזרה אין די ישיבה, אונז גיימער אביסל צו שנעל, און די וואכן לויפן דורך און אונז האמער נאכנישט עררייכט אונזער פונקט. די ערשטע זאך וויל איך נאכאמאל רעדן פון דעם, איך ווייס, דעם בחור ראזענבערגער, דעם וואס מ'האט אבדאקטעד און מ'האט אים געטראפן אין סקולען, און די צווייטע וויל איך רעדן נאכאמאל פון דעם בחור וואס ער איז פושט צורה ולובש צורה, און ס'ווערט געברענגט אין די קבלה ספרים אז צדיקים פלעגן קענען פושט צורה ולובש צורה, א בחור וואס איז געבוירן א זכר און ער איז געווארן א נקבה, איך וויל נאכאמאל רעדן פון די צוויי זאכן ווייל. ס'איז זייער וויכטיג וואס מ'לערנט זיך אראפ פון דעם אלעם. די ערשטע זאך האב איך געוואלט רעדן פון דעם ראזענבערגער. מ'קאלט מיך אפ פון סקולען און מ'הייבט מיר אן צו זאגן, קודם כל ס'איז ליגנט מ'האט אים נישט געטראפן אין סקולען. שוין, בין איך דאך א ליגנער, נאו פראבלעם. לאידך גיסא קאלט מיך אפ איינער וואס ער דאווענט אין סקולען, זאגט ער ער איז דארט געווען גאנץ שבת. נישט אז ער איז אנגעקומען דארט מוצאי שבת אום זיבן אזייגער און מ'האט אים אראפגעלייגט. ער איז דארט געווען גאנץ שבת, און ער זאגט מיר קלאר סקולענער רבי האט געוויסט אז ער איז דארט, און ס'איז עפעס געווען עפעס אזא ריזן פארוואס מ'האט אים דארט אפילו אהין געשיקט, איך ווייס נישט, קען זיין ס'איז דא פעמילי פראבלעמס, איי דאנט נאו און איי דאנט קעיר, זיי זאגן אז סקולענער רבי האט געוויסט גאנץ שבת. יעצט, מיין אייגענע השערה, כ'מיין איך נעם דיסקלעימערס, ווייס איך, מיין אייגענע השערות, ס'קען זיין סקולענער רבי איז א געי פריק, קען זיין, איך ווייס נישט, אז ער בעקט אלע חזירים מיט אלע געי און ער האט א קאפיטל תורה וואס צו זאגן, און דארט דרייט זיך א יונגל א גאנץ שבת, קען זיין דער רבי אויף דער עלטער האט געסנעפט און ער איז געווארן א געי פריק, קען זיין ער איז געווען די יונגע יארן אויכעט נאר האט זיך געקענט באהאלטן, פארוואס זאל איך האלטן א לעזער בערלאנד וואס ער איז געווען אן עובד השם אלע יארן ער האט צוגעשטעלט א ישיבה שובו בנים דריי הונדערט אינגעלייט, ער האט צוגעשטעלט תלמידים, רב ארוש דער וואס האט געמאכט דעם בגן האמונה וואס מ'האט עס איבערגעדרוקט צוויי צו דריי מיליאן ספרים אויף דיפרענט שפראכן אין די וועלט, פארוואס זאל איך האלטן אז לעזער בערלאנד האט יא געקענט נכשל ווערן מיט בו מיידלעך און מיט ווייבלעך, איך מיין דאס איז קלאר צו ער האט געוואוינט צו נישט, אויף דעם איז דא וואס זיי זאגן א יא, און ס'איז דא וואס זיי זאגן ס'איז פאליטיקס, אבער דאס אז ער האט געקישט יעדע דריטע פרוי, דאס האט מיר יעדער פארציילט, כ'בין געווען אין ארץ ישראל, האבן מיר פארציילט אסאך אינגעלייט, זיי האבן זיך אפגעלאזט וועגן דעם פון אים, מיר דערציילט א אינגערמאן וואס זיין ווייב זי איז געווען פון די גרויסע חסידים און חסידות'טעס דארטן, ווען זי איז געקומען מיט א קוויטל פלעגט ער איר געבן א קיש, א האג מיט א קיש אין שטערן. שפעטער האט ער געהערט מיין האטליין אזוי זאגט ער און ס'האט אנגעהויבן צו נושא פירות זיין אז מ'טאר נישט קושן אן אשת איש איז במילא האט זיך אנגעהויבן א גאנצע מאוומענט העי די רבי איז א חזיר כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך ס'איז דא א איד וואס ער הייסט כהנא ער איז א דיין ביי די עדה החרדית האט ארויסגעגעבן ספרים אויף הלכות נידה שרייבט ער אז א מאן מעג אנטוהן דאס ווייב דאס טיכל אפילו ווען זי איז א נידה. זיי זאגן זיי האבן געהערט מיין האטליין אז מען טאר נישט אנרירן מען טאר גארנישט טון, זיי האבן אנגעהויבן נאכצוגיין צו איך בין גערעכט צו ער איז גערעכט, זענען זיי דערגאנגען אז איך בין גערעכט, יעצט די עדה החרדית האט שוין ארויסגעגעבן א בריוו, צוויי זאכן, קודם אז זיינע ספרים טאר מען נישט אריינקוקן, ס'איז אלעס פאלש, און דאס צווייטע האבן זיי יעצט ארויסגעגעבן א בריוו אז. ער איז אויס דיין ביי די עדה החרדית. שטעלט זיך פאר ווען איך האב געמאכט דעם האטליין וועגן די גיוס, איינער האט מיך געבעטן איך זאל עס מאכן, ס'איז געווען אין קעסטל נאמבער דריי פאר א יאהר צוריק, האב איך געהאלטן איך קען עס באשטיין צו מאכן פארוואס נישט, אבער איך האב נישט געהאלטן ס'וועט ברענגען א תועלת פארן ציבור, און כ'האב געהאלטן אז דאס אלעס וואס איך ווייס און איך זאג, לערנט מען דאך פאר ביי איבעראל הלכות נידה, אויסער איך זאל זאגן אז חזקל טייטלבוים לערנט פאר הלכות נידה און ער זאגט נישט די אלע זאכן ווייל ער האט געוואלט וואוינען מיט זיין שוועגערין, כ'מיין ער האט געוואוינט אבער ער האט עס נישט געטון פאר נישט וועלן, אז ער וויל ווען נישט וואלט ער נישט געוואוינט מיט איר, סאו דאס איז א גאנצע פארפלאנטערטע זאך וואס דא גייט פאר, קען זיין די רבנים זאגן נישט אויס דעם אמת, סאו דאס איז א מורא'דיגע זאך אז די רבנים זענען פאלש, פאלש ווי די הינט. סאו איך בין שוין היינט נישט זיכער אויף קיינעם גארנישט, נישט אויפן מונקאטשער רב וואסער א חזיר ער קען זיין ער איז געווען, איך בין שוין נישט זיכער אויפן סקולענער רבי'ן וואס ער בעקט די חזירים וואסער א חזיר ער איז געווען, איך בין שוין היינט נישט זיכער גארנישט, און אויף וועם אונז ווייס מיר איז אויף חזקאל טייטלבוים וואסער א חזיר ער איז, און אויף וועם אונז ווייס מיר איז זלמן לייב פיליפ האט חתונה געמאכט די וואך האט ער געהאט דארטן זיינע זעכצן קינדער אויסגעליינט ביי מצוה טאנץ און מען האט געטאנצט, אין פראנט פון די כלה מיט אלעם, און ער אליין זלמן לייב האט געטאנצט אפשר א דריי פערטל שעה אין פראנט פון די כלה, זלמן לייב איך וויל דיר עפעס זאגן, נעם דיר א מוסר השכל, האסט געזען די זעכצן קינדער? דו וואלסט געקענט האבן צוויי און דרייסיג קינדער, פארוואס האסטו נאר זעכצן, דאס איבריגע איז אריין אין אחור פאר דיין שוואגער לייביש טייטלבוים אין סענדסטריט. דאס אלץ די נגעי בני אדם וואס דו האסט נישט געזען, דארט האבן געטאנצט זעכצן מיליאן נגעי בני אדם שדים מיט רוחות, וואס זיי ווילן דיך נאך מצער זיין אין קבר, פארשטייסט א מעשה, ער קומט זיך ווייזן וואס ער האט, און וואס איז וואס דו האסט נישט, דו האסט דאך מער נישט וויפיל דו האסט יא. און נאכדעם וויל איך דיך פרעגן נאך א זאך, אז דו האסט אונטערגעשריבן אויף מיר און איך האב נישט געקענט טון געהעריג שידוכים, וואס איז מיט די קינדער וואס מיינע קינדער האבן געדארפט האבן? וואס האסטו געמיינט דאס איז אלעס וועט דער אייבערשטער מוחל זיין? דו לאו לייף וואס דו ביסט, ווען דיין טאטע איז געווען אויפן טויטן בעט האב איך געשיקט מיין זון אז ער זאל גיין צו אים ביי דיר אין בעיסמענט און ער זאל אים האלטן קאמפארטעבל גאנץ פסח כדי ער זאל האבן א זיסן טויט, פארוואס ווייל דער עולם האט דיך געצווינגען? הער אויס, די גמרא זאגט אז מען זאל טון די זאכן כאילו כפאו שד, איך האלט אז דעמאלטס וואס דו האסט ארום געטרענט מיט לייביש'ן, לייביש טייטלבוים, דער ברודער פון חזקל, איז אויך געווען כאילו כפאו שד, דו ביסט גארנישט שולדיג, דער שד האט עס געמאכט, און ביי די וועי, לייביש טייטלבוים דארפסט נישט זאגן אז פייזערס מעדעצין האט עס געמאכט, קענסט אויך זאגן כאילו כפאו שד, שנתחלפה לו אשה באחותה, א, רשעים וואס דא גייט פאר, און זיי זענען אונזערע רבנים, סאו צוריק צו קומען צו דעם בחור וואס מען האט אים אבדאקטעט, מען האט אים געטראפן אין סקולען, ער איז געווען דארט גאנץ שבת, אזוי זאגט מען מענטשן. יעצט עס קען זיין זיי זאגן ליגנט, יעצט ווייס איך אסאך מענטשן זאגן אמאל ליגנט, אבער די פאני זאך איז געווען, הערט א פאני זאך וואס דא איז געווען, הערט אויס, ס'קאלט מיך אפ די משפחה פון ראזענבערגער און זיי הייבן אן צו שרייען אויף מיר, דאס איז א פרייוועט זאך וואס א קינד איז פארלוירן געווארן צו די משפחה האט אים געשיקט ערגעץ עפעס, קען זיין ס'דא א שלום בית פראבלעם, איך ווייס, איך קען מיך נישט אויס, קען זיין סקולענער רבי האט אים געדארפט זאגן וועלכן קאפיטל תהילים ער זאל זאגן ער זאל ווערן נארמאל, איך ווייס. הייבן זיי אן צו שרייען אויף מיר, פארוואס האסטו דאס ארויפגעלייגט אויפן האטליין, וואס האסטו דיך צו מישן, וואס איז דיינע ביזנעס? זאג איך פאר יענע חברה, כ'וויל דיר עפעס זאגן, דו ביסט גערעכט, עס איז א פרייוועט זאך, יעדע פרייוועט מלחמה צווישן משפחות לייג איך נישט ארויף אויפן האטליין, פארוואס כ'האב דאס יא ארויפגעלייגט אויפן האטליין איז זייער פשוט. מען האט אויסגערופן אז יעדער זאל גיין זוכן, מען האט עס געמאכט פאר א פאבליק אישו, די גאנצע שומרים פון בארא פארק זענען אריינגעקומען אויף ווילימסבורג זוכן, ס'האט אויסגעזען אזוי ווי ס'איז א וואכן טאג, אונז זעמיר אויך געגאנגען אלע זוכן, אונז האמיר מחלל שבת געווען, מ'איז געגאנגען יעדער איינער זוכן אז מ'וועט ראטעווען אן א קינד, און אלל אוו א סאדען וואס האט זיך אויסגעלאזט אנדערש ווי עטץ האטס געמיינט, מען האט אויסגעלאזט אז סרוליק'ל האט זיך געפעצלט מיטן, ווער ווייסט, איך האף אז נישט, באט יו נעווער נאו טודעי איז געווארן א גאנצע אישו אז מען האט אים געטראפן אין סקולען, און זעהט מען דאך אז סרוליק'ל איז איז אינוואלווד דא אין באהאלטן עפעס א בחור, אזוי שרייט מען אויף מיר, ווער הייסט דיר דאס ארויפלייגן ס'איז א פרייוועט זאך, איך ווייס נישט ערב שבת איז עס גארנישט געווען פרייוועט מען האט יעדן געבעטן ער זאל גיין העלפן זוכן, ס'איז גאר געווען א פאבליק אישו ערב שבת, סאו וואס גייט דא פאר, ס'איז א פרייוועט אישו צו ס'איז א פאבליק אישו? עטס קענטס נישט קומען צום עולם און בעטן העלפ און אים זאגן ס'א פרייוועט אישו, רעד נישט דערפון. און נאכדעם וויל איך פארשטיין נאך א זאך, פארוואס זענען געקומען די גאנצע בארא פארקער שומרים זענען געקומען אויף וויליאמסבורג זוכן? פארוואס האט עטס נישט געזוכט אין בארא פארק? עטס האטס געדארפט זוכן אין בארא פארק אונז וואלט מען געזוכט אין וויליאמסבורג, מ'האט שוין געהאט אפילו העליקאפטערס, מ'האט שוין געזוכט אויפן ים האט מען אים שוין געזוכט, אויפן האדסן ריווער. און יעצט ווערט עס א פרייוועט זאך? איך וויל פרעגן, אונז האבן נישט קינדער און אייניקלעך אין די גאס, מיט וואס זעמיר אונז זיכער און סעיף מיט אונזערע קינדער אין די גאס? ס'קומט דא די שומרים, זיי פארוואשן אלעס, און מען קען טון מיט אונזערע קינדער וואס מען וויל. שומרים זענען די גרעסטע רוצחים, איך גיי נישט יעצט אויסרעכענען אלע אויף די נעמען, אבער זיי האבן שוין גענוג קינדער אבדאקטעט, גענוג קינדער מאלעסטעט, און גענוג קינדער געטון וואס מען טאר נישט. אונז זעמיר נישט מחיוב צו ליידן פון די גרופע, און איך זאג דיר נאכאמאל, איך ווייס וואס ענק רעגט אויף, עטס ווייסטס אז אונז זעמיר געווען ביי די עף בי איי, און אונז האלטמיר ביים אנהאלטן ביי די עף בי איי ביז ווילאנג די שומרים וועלן אונטערגיין, אונז ווילמיר זיי נישט, אונז ברויכמיר נישט קיין ליעזאנס פון זיי, אונז ברויכמיר גארנישט פון זיי, און נאכדעם וויל איך וויסן נאך א זאך, אז מ'האט געטראפן א קינד נאך פיר און צוואנציג שעה, דארף מען מאכן א שווייג, מ'האט עס אראפגענומען פון אלע בלאגס. פיין, קומט אויס הווי אומר אז ווען גייט מען יא מאכן אן אישו? ווען מ'עט טרעפן א קינד צושניטן העלפט אין פריזער ביי לוי אהרן און די אנדערע העלפט ביי יחיאל בראנער צו ביי וועם? איך זאג יחיאל בראנער ווייל דער ראפאפאפאפארט וואס איז זיין עלטסטער שוואגער איז זיין ווייב האט אים געפרעגט ווי די אנדערע העלפט דעמאלטס מען האט נאכנישט געוויסט ווי ס'איז אין גארבידזש זאגט ער, די אנדערע העלפט איז ביי דיין ברודער יחיאל. מיינט דעמאלטס ווען מ'עט טרעפן א קינד צושניטן אויף צוויי פלעצער דעמאלטס העט מען שוין יא מעגן ווייטער רעדן פון דעם? צו ווען ס'וועט זיין אין סקולענער רבי'נס הויף וועט מען נישט טארן רעדן פון דעם? נאו וועי אונז גיימער זיך נישט לאזן ביי אונז איז סקולענער רבי א מענטש ווי יעדער מענטש אין שטאט מיט זייער א שלעכטע היסטערי מיט געגנבעט געלט געגזלט געלט זיי האבן אנגעטון כל דבר אסור אונטערן נאמען חסד לאברהם. און אלע חזירים וואס האבן זיך געדרייט דארטן און פאר יעדן האט ער אויסגעלערנט א קאפיטל תהילים, וואס מיך וויל ער עס נישט אויסלערנען איך ווייס נישט פארוואס, איז למעשה אונז גיימיר זיך פון אים אויך נישט לאזן, כ'האב אים געזאגט די גרעסטע צוויי רשעי הדור וואס זיי וועלן נישט ארויסגיין פון גיהנום זיי וועלן זיצן אינאיינעם מיט די אלע רשעי הדור איז דער ראש ישיבה אין בארא פארק רב ראזענבלום, וואס דער רשע ימח שמו'ניק דער כלב דער הונט דער עוכר ישראל איז געווען דער פירער פון די גאנצע משמרת הצניעות אלע יארן, איז אים קומען פארקויפן וואס מען האט געוואלט, און יעדן איינעם האט ער גע'פסק'נט דעם זאל מען אזוי טון און אזוי טון, ארויסנעמען געלט, און אלעס איז געגאנגען אונטער רב ראזענבלום. כ'געדענק ווען מ'האט מיך געלייגט אין חרם, און איך האב נישט געוואלט אפשטעלן דעם האטליין, כ'האב זיך אויסגעלאכט פונעם חרם, זענען זיי געגאנגען, זיי האבן געהייסן זיין גבאי'ן זאל מיך אפקאלן, און מסביר זיין אז ער קען ערלעדיגן אז מ'זאל אראפנעמען און ארויפציען און אראפציען, און ער קען עפעס ערלעדיגן ביי די חברה, און איך מוז שוין צושפארן, איך זאל אריבערקומען און דעמאלטס וועט ער ערלעדיגן. זאג איך אים, מיך שטערט נישט אז איך בין אין חרם, ס'שטערט מיר עפעס. שטערט מיר גארנישט, כ'האב נישט וואו צו דאווענען, דאוון איך אינדערהיים. איז האב איך אים דעמאלטס געזאגט איך קום נישט צו אים, ער איז די גרעסטע רשע, ער האט אנגעפירט אלע יארן דעם טעראר קאמפיין, זיי האבן אים גענוצט, ער האט געהייסן א חשוב'ער ראש ישיבה, זיין גאנצע תורה פון הונדערט יאר איז אריין צום סמך מ, מען זאל קענען דא האט ער רשות מיט אשת איש, ער האט געבעקט אלע, ער האט געבעקט וואו עס איז געווען אן אשת איש מען האט אלעס געהייסן פארגלעטן. דער ראש ישיבה, דער ראש ישיבה ראזענבלום האט געהאט א מנהג צו דיגרעיטן, דאס איז געווען דער אלטער רוסישער היטלערישער וועג, ער פלעגט אריינקומען אין כיתה און ער האט געוואלט זאגן א שיעור, קודם האט ער געפרעגט א קשיא און ער האט געוואלט יעדער זאל שוין ענטפערן א תירוץ, און וואס אז מען האט געענטפערט האט ער אלץ אוועק געמאכט, געמאכט, ער האט אפילו נישט געלאזט יענעם קומען צום ווארט, און ער האט געמאכט פון אים כל הדזשאוקס און כל החוזק, ער איז געווען דער משמרת הצניעות אדווייזער, שטעלטס ענק פאר ווי אונז האלט מען יעצט. עטס געדענקט ס'איז געווען אמאל א בחור האט געהייסן יצחק קויפמאן, נעבעך געווען א גערע בחור, ער האט זיך געוואלגערט אין די גאסן און געשלאפן אין די גאסן און גערייכערט אום שבת, דער סוף האט מען אים געפירט אויף ארץ ישראל ווען ער איז געשטארבן און מ'האט אים געגעבן א קבורה וכפר אדמתו עמו, יעצט און דער בחור האט אויך געלערנט דעמאלטס אין די ישיבה אין שערי יושר, און דער ראש ישיבה האט פון אים געמאכט א שמאטע, און ער פלעגט אלץ זיך באקלאגן פאר בחורים, וואס וויל דער ראש ישיבה, וואס מאכט ער פון מיר אזא שמאטע? און דער ראש ישיבה איז געווען דער שפיגעלע אויף צו קאנטראלן די סעקס פריקס, איר פארשטייט וואס דא טוט זיך, וועגן אים האט מען ארויסגע'גנב'ט מיליאנען פון מענטשן, און די שטאט איז געווען איין שטיק זנות. דאס איז רב ראזענבלום, און דער צווייטער איז דער גאר כלב בדומה לו סקולענער רבי, יעצט איז ראזענבלום שוין צו אלט, און יעצט איז ער נאר דער סקולענער, אונז זעמיר מחויב. צו פאלגן א איד וואס האט קיינמאל זיין לעבן נישט געלערנט און נישט געדאווענט, ער נעבעך א קראנקער מענטש, ער האט סליפ עפניע, ער שלאפט נישט א גאנצע נאכט, דרימלט א גאנצן טאג אין טוילעט, קומט אריין דאווענען די לעצטע מינוט. און מענטשן גייען מיט קינדער, מיט בחורים, בר מצוה בחורים, זאל אנטון די ערשטע מאל תפילין, איר הערט וואס דא טוט זיך? ער זיצט א גאנצן טאג און פאפט אין בית הכסא און דרימלט אויפן בענקל, און דער בחור זיצט נעבעך און ווארט דער רבי זאל שוין אריינקומען, און איך ווייס נישט צו ס'ווערט פארן שקיעה צו נאך די שקיעה, איך ווייס נישט, אין דעם נעם איך נישט קיין אחריות, און דער בחור דרייט זיך, דער טאטע דרייט זיך, און יעדער דרייט זיך, און שטאטס דער בחור זאל האבן א אמת'דיגן גוטן חינוך וויאזוי א דאווענען דארף אויסזען, בפרט נאך די ערשטע מאל מיט תפילין, און בפרט נאך לעבן וואס מען מיינט אז ער הייסט א צדיק הדור, איז עס א וועיסט אוו טיים און ענערדזשי ווען דער בחור זאל אויפשטיין צום נץ און ער זאל דאווענען די ערשטע מאל און ער זאל זיך אליין אנטוהן די תפילין אדער די טאטע זאל עס אים אנטוהן איז עס אסאך א גרעסערע מצוה, נאר וואס? האט פעסטגעשטעלט אז דער סקוקוקולענער רבי איז גאר דער צדיק הדור, צדיק הדור איז ער, ער זאל נעמען פילס און ער זאל שלאפן ביינאכט, און ער זאל נישט האבן קיין סליפ עפניע, און ער וועט פאנקשענען בייטאג, דעמאלטס וועט זיין אלעס אין ארדענונג. יעצט אז ער וויל, אז דער סו כ ק קאלענע רעבע וויל, קען איך אים פארשאפן א סי פעפ מאשין, ער זאל קענען שלאפן, ווייל איך ווייס ס'איז דא מענטשן וואס האבן איבריגע. ס'איז אנבעליוועבל דאס ליצנות וואס דא גייט פאר. און אונז זאל מיר פאר אים האבן דרך ארץ ווייל ער קען פירן א קאמיוניטי. קען זיין ער איז אין הימל, קען זיין ער זיצט אין טוילעט און מאכט זיך אויס פליעט ער אין הימל, איך ווייס נישט, איך בין נישט דארטן קען איך נישט וויסן, אבער צו הנהגה מוז מען זיין א איד וואס מ'איז מיט ביידע פיס אויף די וועלט און מ'מוז פארשטיין וואס גייט פאר, און מ'דארף נישט מורא האבן צו נעמען די לייצן אין די הענט און זאגן אז יענער איז א מכשיל את הרבים זאל מען אים טראגן אין תפיסה. סאו אונז וויל מיר באמת וויסן וואס ער האט געטוהן גאנץ שבת אין. סקולען, איי עס איז א פרייוועט זאך זאגט זיין משפחה, זאג איך כ'בין מסכים ס'איז פרייוועט, האט אונז אבער געהייסן זאל מען מחלל שבת זיין אים גיין זוכן, און נאכדעם אונז פיל מיר נישט סעיף, ביז ווילאנג ס'וועט נישט קומען א פונקט אז מ'וועט חלילה הרג'נען א קינד אזוי ווי מ'האט געהארגעט קלעצקי, דעמאלטס וועט עס בלייבן אז ס'איז א פרייוועט זאך, מ'האט אים געמעגט אבדאקטן, און פארטיג. משה ווייזער פון די הצלה האט געמעגט ארייננעמען א מיידל אויף פיר פינעף שעה אין זיין קאר און געטון מיט איר כל דבר אסור און ער האט זי צוריק געברענגט און געזאגט די מאמע כ'האב איר געטראפן און היינט איז זי אין שידוכים און ס'איז אן אומגליק נעבעך. שי'ס נאט אלל דעיר און רעדי פאר איט, אונז זעמער מער נישט מחיוב צו ליידן פון די רוצחים. סאו אונז וויל מיר וויסן אויב ער איז טאקע געווען גאנץ שבת אין סקולען, וויאזוי האט דער סקולענער רבי געלאזט אז מען זאל מחלל שבת זיין אז יעדער זאל אים גיין זוכן און מען זאל איבערקערן די גאנצע שטאט, מ'איז געפארן פון בארא פארק אויף וויליאמסבורג ס'האט זיך געטון, דו שייגעץ דו, דו ווייסט אז הונדערטער מענטשן האבן מחלל שבת געווען צו זוכן א מענטש וואס על פי הלכה מעג מען נישט קיין חילול שבת. און וויאזוי האסטו דיר דען געקענט דאס ערלויבן צו טון? זיי זאגן אז סקולענער רבי האט געוואוסט די גאנצע צייט אז ער איז אין סקולען. וויאזוי זאגן מיר קרובי משפחות יעצט? יעצט די דין איז אז מען האט געשאצט אז מען ברויך האבן א גרוגרת פאר א מענטש אום שבת, טאר מען דאך נישט אראפרייסן פון מחובר, ס'איז דאך אן אב מלאכה, און צען מענטשן זענען געלאפן ברענגען די גרוגרות, כאטשיג ער ברויך נאר איינס, איז קיינער נישט קיין מחלל שבת. ווייל יעדער האט געטוהן א זאך וואס איז געווען מותר צו טוהן אום שבת פאר דעם חולה. יעצט איך וויל פרעגן, סקולענער רבי האט דאס געוואוסט אז הונדערטער מענטשן זענען מחלל שבת און אונז טוהן מיר עס מיט א היתר ווייל מען זוכט א מענטש ס'קען זיין פיקוח נפש, דער בחור'ל האט פראבלעמען סאו אונז טוהן מיר אלעס וואס אונז קען מיר טוהן אזוי ווי מען זאגט. צו ראטעווען א אידיש קינד, סאו אויב עס איז אמת אז דו האסט געוויסט אז ער איז ביי דיר, האסטו דאך געמוזט דיך אויפשטעלן פאר שבת און אויסקלאפן רבותי, ס'איז א פרייוועט פעמילי זאך, קיינער זאל זיך אין דעם נישט מישן, און ס'איז אלעס אנדער קאנטראל, און דאס קינד איז דארט און דארט, אבער דאס קינד איז דא, כ'וועל נאר נישט זאגן וואו, זעהט אויס אז ווען מ'האט עס געדארפט טון איז ער נאך געזעסן אין בית הכסא הכנות און געפאפן, ער פאפט אין בית הכסא ער זאל הייסן א גרויסער צדיק. יעצט שי יאנקעלע צדיק איגן דער אלטער סקולענער רבי זאגט מען האט געזאגט ס'האט זיך מיר געלוינט צו קומען אויף די וועלט צו ברענגען א שי יאנקעלען, כ'על דיר זאגן דעם אמת איך האב געקענט דעם סקולענער רעבן דעם אלטן פאר אסאך א גרעסערן ערליכן איד ווי שי יאנקעלע, שי יאנקעלע איז א לאו לייף אין מאנטריאל און מאכט נישט קיין פרנסה און ס'איז דא אפאר חברה וואס זיי שטופן אים אונטער אפאר טאלער און ער איז משועבד פאר זיי. פערלמוטער דעם שטארק שותף דעם וואס ער האט געמאכט זיכער אז מ'האט געהארגעט דעם שותף זיינעם, דער פערלמוטער האט א טאטן וואס ער איז אויך פארמישט אין דעם גאנצן עסק, אבער זיי זענען משמרת הצניעות. וואס איז מיט משמרת הרציחה? יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן פאר די עלטערן פון דעם קינד, אויב דאס קינד דארף האבן סיריעס העלפ, לאזטס אים נישט גיין אין ישיבה, לאזטס אים נישט גיין אין די גאס, נאר נעמטס אים אריין אין א משוגעים הויז, מ'זאל אים טרייען צו היילן, ביקאוז עט די ענד אוו די דעי גייט סאמטינג גיין ראנג סאם פלעיס, און ס'וועט ווערן א חורבן. דאונט פלעי אראונד וויט יור טשיילד. יעצט האב איך געוואלט צוריק קומען צו דעם יונגל מיידל, איך ווייס אליין נישט וואס ער איז, בקיצור שטיין, איך האב געוואלט זאגן קודם דער טאטע מענדל שטיין האט ארויף געלייגט א מורא'דיגע מיעסן ארטיקל מיט פינף זעקס יאר צוריק קעגן מיר ווייל איך האב געפענט א האטליין, איך האב געוואלט וויסן מענדל שטיין ווען העסטו ארויף לייגן א האטליין אויף דיין זון, דיין זון איז אזא מנוול איר הערט, אויסער דעם וואס ער איז א חזיר וויל איך ענק זאגן וואס דא גייט פאר. ער לייגט ארויף אויף בלאגס דברי מינות וכפירות, ס'איז ממש אין כדוגמתו, איך האב עס געזאגט פאריגע וואך, האבן מיך אויפגעקאלט וויזשניץ אינגעלייט און זיי האבן מיר געזאגט זייער אמונה איז נפגם זיי גלייבן היינט אין גארנישט, פרעג איך פארוואס, זאגן זיי ווייל ער האט געלערנט פרייוועט מיט בחורים, ער איז געווען א מענטש וואס דער וויזשניצער רבי ר' מאטעלע מיטן באטעלע האט זיך זייער געטשאטשקעט מיט אים, און ביי יעדן טיש און ביי אלעם ווען די בחורים זענען אריין געקומען פון גיבערס האט ער אים געשיקט שיריים ער איז געווען די שפיגעלע עד כדי כך אז ער האט זיך אפילו איינגערעדט אז ער גייט ווערן ר' מאטעלע'ס אן אייניקל און ער האט אויסגעפיגערט ביי וועלכן אייניקל וועם ער וועט נעמען און ער פלעגט אלץ זאגן פאר זיינע נאנטע דו'סט זעהן מיך וועט די רבי נעמען די רבי האט מיך ליב ניין די רבי האט דיך ליב געהאט פאר משכב זכר נישט פאר זיין אייניקל איך ווייס שוין היינט גארנישט וועגן די רעבעס. יעצט באמת, איך וויל זאגן פארן עולם א מורא'דיגע זאך וואס ס'פאלט ביי, שטעלט אייך פאר, טאמער איינער זאגט ר' מאטעלע איז נישט קיין בעל רוח הקודש, קען איך אים זאגן ער איז א ליגנער, פארוואס האט אים די רבי טאקע נישט גענומען פאר זיינס אן אייניקל, ער האט דאך אים זייער ליב געהאט און ער האט זיך געשטאלצט מיט אים, ווייל זעהט אויס אז ער האט געזעהן על שם סופו אז ער וועט ווערן א מיידל, ווייל אז ער וועט ווערן א מיידל האט ער אים נישט גענומען, פארשטייסט? ווייל פאר וועם זאל ער אים נעמען? פאר א יונגל זאל ער אים נעמען? ער איז דאך נאכנישט געווען א מיידל. פאר א מיידל זאל ער אים נעמען האט ער נישט געוואלט ווייל אז בסוף וועט אויך זיין אז ער האט אויך זיין א מיידל ממילא האט ער רוח הקודש, יעצט למעשה דאס ליבשאפט וואס די רבי האט אים ארויסגעוויזן זעהט אויס ווייל ער האט אים שוין געזעהן אלץ א מיידל און ער זעהט אויס נישט שלעכט אלץ מיידל, יא ער זעהט אויס נישט שלעכט איך איך געהערט ווי צוויי בחורים האבן געשמועסט האבן געזעהן פיקטשערס ביפאר און עפטער זאגט איינער wow ער זעהט אויס זייער שיין, איינער האט מיך אריינגעקאלט אויפן האטליין זאגט ער wow די ווייסט יעדעס מאל איך קוק אים אן קריג איך א קושי אייווער פון אים. און אזוי שיין איז ער! הא הא הא! ווער? מענדל שטיין, באהאלט דיך אין א מויזנלאך מענדל, דו ביסט א מחנך? באהאלט דיך, פאר אוועק אזוי ווי דיין טאטע אויף ארץ ישראל, לאז דיך אפ פון אונז! אה ניין, אבער פאר דו פארסט אוועק זאלסטו ארויף לייגן א מיעסן האטליין אויף נחום ראזענבערג, שרייב אז דער ש"ץ, לייג ארויף אז דער נחום ראזענבערג האט א האטליין וואס באגראבט די גאנצע יוגנט, שטעל דיר פאר דיין זון אויך על שם סופר איז ער געווארן אויס חכם וואס אויף מיין האטליין. נישט געווען זייער מסופק אין די גאנצע זאך, איינער זאגט מיר ער מאכט טערעפי פאר ר' מאטעלען, ווען מען רירט אים אן העכער די קני הייבט ער אן צו טאנצן, פארוואס? ער מסתם געווען א פגוע? אדער איז ער געווען א פוגע? איך ווייס היינט גארנישט, איך נעם דיסקלעימערס, איך גיי נישט חושד זיין א מענטש, אבער קיין גרויסער צדיק איז ער נישט געווען ער איז געלאפן פון פאפא אויף סאטמאר און פון סאטמאר אהער און אהין, סאמטינג ווענט ראנג דער, איי קענט פיגער אוט וואט, באט למעשה. האט ער געטענה'ט אז ער גייט ווערן ר' מאטעלע'ס איידעם, און ער געווען אזוי גרויס ביי זיך און ער געווען אזוי קאנווינסד, און נאכדעם אז ער האט געכאפט א פליק אז מ'האט אים נישט גענומען, ער האט געטראפן בסך הכל א פשוט'ן שידוך און נישט ר' מאטעלע, איז אים געווארן מורא'דיג שלעכט, און ער האט נישט געברויכט יענעם שידוך, און ער האט געלעבט אייביג אין כבוד זאגן זיי, ער איז געווען מורא'דיג א הייקלער און אן עמפינדליכער מענטש. אבער דאס איז נישט וויכטיג. למעשה פלעגט ער לערנען פרייוועט מיט בחורים און ער האט פארפירט בחורים, ער האט זיי מסביר געווען אלע ענינים מינות וכפירה, און ער פלעגט צו זאגן אז ער אליינס ראנגלט זיך מיט די אמונה, נאר ער לערנט אזא ספר וואס הייסט מורה נבוכים, אבער ער זאגט אז די קשיות זענען שטערקער ווי די תירוצים, און ער האט געמאכט ליצי ליצנות פון גאנצע אמונת השם, אזוי דערציילן מיר יעצט יונגעלייט, ווייל כ'האב געזאגט. פאריגע וואך אויף מיין האטליין אז ער שרייבט אויפן בלאג דברי מינות וכפירה, און די וואך זעה איך שוין ווידער נאך מינות וכפירה, רחמנא לצלן וואס ער איז, ער איז א מסית ומדיח, סאו מענדלשטיין איך בעט דיך א טובה, עפן א האטליין קעגן דיין זון, ווייל דו ביסט דער וואס דו האסט געברענגט דעם שייגעץ אויף די וועלט, ווען נישט דו האמיר נישט דעם שייגעץ. איך בעט דיך ברחמים, טו קאנסטראקטיוו, טו צו די זאך. דו ביסט מחיוב מקיים צו זיין א מצוה ובערת הרע מקרבך, שריי ראו גידולים שגידלתם. נאכדעם קענסטו צולייגן מיין האטליין אויכעט אז דו ביסט מוחה אויף מיין האטליין, דו שייגעץ, דו רשע, דו. דער זון האט אפגעהארגעט הונדערטער וויזשניצער יונגעלייט מיט דעם ענין, אזוי זאגן זיי מיר, זיי קאלן מיך אפ, זיי האבן אסאך חברים וואס זיי ליידן, פארוואס רעד איך פון דעם? די אינגעלייט זענען שוין אפגעהארגעט, זיי וועסטו שוין נישט מאכן קיין מענטש. אבער אונז דארף מיר וויסן, ווען דו געסט פאר א מענטש ער זאל לערנען מיט דיין זון, פון וואנעט ווייסטו וואס ער קען? קען ער הלכות אמונת השם? קען ער הלכות סעקס? דא האסטו דעם טייטלבוים, מען האט אים געגעבן בחורים צו לערנען, ער האט געקענט גוט הלכות סעקס, און ער האט טויט געהארגעט בחורים. עד כדי כך אז פאר איינעם פון די תלמידים'ס טאטן האט ער צוגעגעבן פערציג אלפים, אנשטאט צו לערנען גמרא תוס' האט ער מיט אים געלערנט וואס מען טאר נישט, הלכות סעקס. ער ווייסט וואס ער האט געטון, ער איז משה אלי' טייטלבוים, ער איז א נעפיו פון זאליקא'ס גבאי שמואל טייטלבוים, און נאך די מעשה דער ר' מאטעלע מיטן באטעלע האט געהאט דארטן דעם אייניקל טווערסקי, און ער האט טויט געהארגעט בחורים, יעצט דאס אז ער האט טויט געהארגעט בחורים דאס איז נישט די גרעסטע פארברעך, עס קען ליידער געשען, איינער הארגעט טויט בחורים, וואס קענסטו טון? די גרעסטע פארברעך איז אז ר' מאטעל האט אים געגעבן נאכאמאל א טשענס און מ'האט אים געווארענט, רעבע לאז אים נישט ווייטער אויף די פרעמיסעס, האט ער געזאגט ניין ער נעמט זיך אונטער צו זיין גוט, דאס איז דאס רישעות וואס דא גייט פאר, ווען מ'געט פאר א מענטש דיינס א בחור ער זאל מיטן לערנען דארף מען נעמען זייער אסאך אינפארמעישן אויף אים. און מען דארף וויסן פון ווי צו נעמען אינפארמעישן, ווייל ווען דו פרעגסט ווען אינפארמעישן אויף סרול אברהם שטיין פון ר' מאטעלע וואלט ער געזאגט איך אליין חלש אים צו נעמען פאר אן איידעם. דער ר' מאטעלע איז אזא אויסוואורף, איך ווייס ס'איז געווען אמאל איינער א קריפל א וויזשניצער קריפל איך מיין מענטל קריפל געגאנגען פרעגן ר' מאטעלע זאגט ער ר' מאטעלע כאפ אים פאר אן איידעם.

די מעשה האב איך דיר געוואלט זאגן אז די קענסט עס אוועק געבן ס'איז דא סאלדאטן וואס זיי ווערן געאינדזשערט און זיי פארלירן א חלק פון זייער באדי ס'פלאצט אין זיי א באמבע איז די גאווערמענט נוצט דאס מ'קען טרענספלענטן אזוי מ'קען טרענספלענטן א הארץ דאונט וועיסט איט דער אייבישטער האט דיר געגעבן כלים וועיסט עס נישט און נאך א זאך האב איך דיר געוואלט זאגן. ס'איז דא מענטשן וואס האבן קענסער צי כדומה, גייען זיי אין א זאמען באנק און זיי געבן דארט אריין זייער זאמען אז טאמער זיי זאלן חלילה שטארבן און מ'וועט וועלן זאל קענען בלייבן א זכר פון זיי. סאלדאטן טוען דאס. סאו פאר די הרג'סט אוועק אזא פיינעם גוף, אזא רעבישן גוף, זאלסטו מאכן זיכער אז די טוסט די אלע זאכן אז ס'זאל בלייבן א זכר פון די. יעצט כ'האב דיר געוואלט זאגן, איך זעה די גייסט ארום שנארן געלט, יעצט דא איך וויל נישט זאגן ווי ווייל איך וויל נישט זיין א מסייע לדבר עבירה, ס'דא צוויי גרויסע ביליאנערן וואס האבן געגעבן פֿינף ביליאן דאלער טשעריטי פאר די אלע דזשענדער חברה וואס זיי טוישן זיך כדי זיי זאלן קענען עס האבן געלט צו באצאלן און זאלן זיך קענען צוריק שטעלן צו נארמאל. סאו אז דו ווילסט שנארן געלט, שנאר נישט ביי אונזער עולם, אונזער עולם קענען דיר געבן א ניקל אדער א דיים. דו ווילסט שנארן געלט, ס'איז דא ווער ס'טוט פאר דעם, ווייל זיי ווילן ווייזן אז מ'זאל נישט אפשטעלן קיינעם פון גארנישט. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, דער עולם ווייסט אז היינט, כ'מיין יעצט די פאר טעג, איז חנוכה, חנוכה איז געמאכט, מ'האט אונז געוואלט להשכיחם תורתיך, דארפן צוריק אריין לייגן זיך אין לימוד התורה וכדומה, און א וויכטיגע זאך איז ס'דא סקולס וואס האבן פיר טאג נישט קיין חדר, ס'דא חדרים וואס האבן פינף טאג נישט, ס'דא וואס האבן אינגאנצן נישט, ס'דא וואס האבן א האלבן טאג, ווי גייען די אלע מאמעס מיט די קינדער, דאך אזוי ווי חול המועד. גייען זיי אויף מעסיס, מעסיס האט א ווינדא, א ווינדא וואס דאס איז עבודה זרה ממש, איז לא די אז מען לערנט נישט קיין תורה, ס'איז געמאכט אויף צו לערנען תורה חנוכה, און לערנט מען נישט טראגט מען זיי נאך צו, ווי עס איז דא דברי מינות וכפירה, דאס איז יאשקע פאנדראק, דאס איז מיט די די גאנצע ווינדא דארטן אויף דעם אויסגעשטעלט, און איך קוק צו וויאזוי קינדער כאפן ספעלס, wow מאמי זע עס קוק, זיי קענען אלע ביי די נעמען, זיי ווייסן ס'דער הייסט סענטע, זיי ווייסן אלעס. סאו איך וויל פרעגן דעם עולם, איז דאס פארוואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דעם יום טוב חנוכה? צו ער האט עס אונז געגעבן אז ס'זאל נישט זיין להשכיחם תורותיך, און ס'זאל נישט זיין דברי מינות וכפירה, חכמת יוון, דאס איז יוון, יוון איז שיין, דאס איז עס, אזא שיינע ווינדאו, יעדער כאפט ספעלס. יונגע קינדער טראגט מען דארט און א יונגל וואס ס'קוקט דאס אן, דער קאפ איז איהם שוין פארשטאפט פון צו לערנען די הייליגע תורה, און ער ווערט אנשטעקיג מיט מינות וכפירה, און א מיידל וואס זי קוקט דאס אן קען קיין אידיש הויז נישט אויפברענגען, און די חוצפה וואס יעדער טוט דאס, מען טראגט אהין די קינדער, איז אן אנבעליוועבל חוצפה, ווי זענען די מנהלים? ווי זענען די פרינציפעלס? פון די מיידל סקולס, ווי זענט עטס? ער זאל רעדן אפאר ווערטער פאר די קינדער. דאס איז אידישע קינדער מיט א אידישן חינוך, אויף דעם צינדן מיר אכט טעג ברענען מיר לעכט און זאגן קינדערלעך טייערע ס'זאל אין ענק אריינגיין נישט חכמת יוון נאר חכמת התורה, ס'ממש נישט צום גלייבן, שוין, דער עולם זאל האבן שכל אויסצוניצן דעם חנוכה ווי עס דארף צו זיין. כ'האב געוואלט אויך זאגן ווי חוצפה'דיג די וועלט איז כלפי דעם אייבערשטן און זיין הייליגע תורה, די חוצפה איז דאך עפעס אזוי מין געוואלטיג גרויס אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. ס'איז אזוי, ס'איז דא א וועלטס בארימטער חזיר הייסט ער לעזער בערלאנד, ער לויפט ארום און ער טרייט זיך ארויסצודרייען פונעם ארץ ישראל'דיגן לאו סיסטעם, און ער טוט כל דבר אסור מיט ארומלויפנדיג און ער ווייזט אז דער אייבערשטער איז גארנישט חלילה, זיין ווארט איז גארנישט, די תורה איז גארנישט, ער זאגט גארנישט אז ער האט געטון אן עוולה, מען ווייסט ער האט געקישט פרויען, ער האט געטון כל דבר אסור, ער האט געוואוינט מיט פרויען, איז במילא אז ער טוט עס קען איך פארשטיין ווייל אין אדם משים עצמו רשע, אבער די אינטערעסאנטע זאך איז אז ס'איז דא אזא מין צייטונג וואס ס'קומט ארויס הייסט די תורה טיימס,

קאם טו טינק אוו איט, א חזר, יעדער ווייסט ער איז א חזר, ער לויפט אוועק ווייל ער האט מורא מען זאל אים נישט איינזעצן, און מען לייגט אים נאך ארויף מיט די אלע ערליכע אידן, אבער עס קען גאר זיין ניין, עס קען זיין דער אלכסנדר רעבע, און עס קען זיין רב שטיינמאן, איך ווייס נישט, אפשר זענען זיי די זעלבע ווי ער, לא בחינם הלך הזרזיר אצל עורב, אה, שטיינמאן איז אן אלטער איד א צדיק, לעזער בערלאנד איז באלד אזוי אלט ווי שטיינמאן, עס פעלט אים נאך אפשר צען פופצן. פֿופֿצן יאר, און ער איז אויך געווען א צדיק אלע יארן און אן עובד השם, נאר ער האט געהאט איין לויזן סקרו, א לוז סקרו. יעצט איך זאג נישט אז עפעס אויף שלעכט אויף שטיינמאן, איך זאג אז כלל ישראל לאזט עס צו, דאס איז אזוי ביליג אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. שטעל דיר פאר ווען דו זאלסט זען א פיקטשער פון דעם הייליגן בעל שם טוב הקדוש, שטעל דיר פאר, מיט ברוך עספינאזא. להבדיל אלף אלפי הבדלות בין טומאה לטהרה. אויף איין גרויסן צייטונג, און מען זאל שרייבן והדליקו נרות בחצרות קדשיך, אדער דער בעל שם הקדוש מיט כת ש"ץ. להבדיל אלף אלפי הבדלות בין טומאה לטהרה. ס'איז אנבעליוועבל ווי ביליג כלל ישראל איז געווארן. צו איז דאס ווייל מ'מוז יעדע וואך ארויסגעבן א צייטונג מיט פיקטשערס, צו איז ווייל דער עולם איז נישט אינטערעסירט מער מקבל צו זיין אויף זיך דעם עול תורה און דעם עול מצוות מיטן עול פון זנות? ס'איז נישט צום גלייבן וואסערע א חזירים ס'איז געווארן. און נאכדעם אז ס'וועט קומען א היטלער און אומברענגען כלל ישראל וועט מען שרייען רבונו של עולם וואו ביסטו? ווייסט וואו דער אייבערשטער איז? יעצט זיצט ער און ער וויינט צו אונז און ער בעט אונז טוטס נישט די אלע זאכן. שוין פארכאפט אין זנות, פיין, אבער נעם אים נישט אריין אין כלל ישראל מיט די אלע גרעסטע רבנים, א קינד קוקט דאס אן און ער ווייסט אז לעזער בערלאנד איז אנטלאפן, ווייסט ער אז זנות איז מותר לכתחילה, דעטס די מעסעדזש וויר סענדינג אוט טו אווער טשילדרען. כ'האב געוואלט אויך זאגן אז נאך יעדן טעלעפאן קאל קומט אריין מעסעדזשעס, אריינגעקומען מעסעדזשעס, א איד זאגט ער איז זייער צוגעלייגט, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער ווייל איר זאגט ס'האט געקאסט א מיליאן דאלער און מ'האט אים נאכגעלאזט צוויי טשארדזשעס.

דער פלאר, איך קען אים נישט, איך האב נישט מיט אים גארנישט, ער האט זיך אויף מיר נישט נאכגעפרעגט קיין אינפארמעישן, איך האב געלערנט מיט ר' מאיר וועבערמאן בחברותא צוועלף יאר ביי די מלאכים, ער האט מיר געגעבן הסכמות אויף מיינע ספרים, קומט זיך אן דא א לא קרא'ניק א לא שנה'ניק, און ער גייט און שרייבט חרמות, וואס האט ער מיט דעם אויפגעטון? אז פאר פינעף יאר און פאר זעקס יאר צוריק האט קיינער נישט געגלייבט אז איין ווארט וואס איך זאג איז אמת, האט געדויערט יארן ביז דער עולם האט זיך צוגעשטעלט צום אמת. און די פאר יאר איז ער שולדיג דערפאר, ער איז געווען דער וואס האט עס געטון. יעצט די אהרונים טוען זיך אויף אז זיי האבן א רוב אז זיי האבן געמאכט אינוועסטעט פֿינף און צוואַנציק מיליאן דאלער אין בילדינגס, פארוואס רעדט עטץ נישט מיט די צוועלף מיליאן דאלער וואס מען האט אינוועסטעט ביז יעצט צו ראטעווען חזירים זאלן זיך דרייען אין גאס? דאס איז אידיש געלט ס'איז ארויסגעשניטן פון אונז. נחמיה האט עס נישט געהאט, ברוך מרדכי האט עס נישט געהאט, ס'איז אלץ גענומען געלט פון מענטשן, קען זיין זיינע קינדער האבן עס יא געהאט ברוך מרדכי'ס אבער זיי האבן נישט געגעבן, לעזער קעסטנבוים האט אריינגעלייגט אפאר הונדערט טויזענט דאלער, יעצט זיין אייגענע ווייב גלייבט שוין אז ס'איז אמת, ווייל זי הייבט זיך אן צו כאפן, וואס האט ער געדארפט צוויי אפארטמענטס צוגעשפארט מיט דרײַ שלעסער, מה נפשך, קומט נישט מער, ועד הצניעות קריכן זיי דאך אריין פון די פענסטער, קומט נחום ראזענבערג, ער באדערט דאך נישט יענעמס פענסטערס, סאו וואס האט עס אויסגעפעלט? יעצט, דער לויער זיינער, פון אים הערט מען נישט, דער. וואס האט אים ביטערליך אריינגעפירט דער אונגארישער לויער, עטס געדענקטס ער האט געזאגט דעמאלטס א דרשה כ'על אים ווייזן דברים ברורים כשמלה אז ער איז אינעסענט, פלוצלינג הערט מען שוין נישט פון אים, קען זיין ער איז צוריק געלאפן אויף אונגארן אבער כ'מיין אז די אונגארישע לאזן נישט אריין די אלע פלייטים, זיי האבן נישט געלאזט אריין די חברה פון סיריע קען זיין זיי'ן אים אויך נישט אריינלאזן, דאס איז דער אונגארישער פארקאש, פארקאש'ל, יעצט דער עולם האט שוין אנגעהויבן צו גלייבן, איך האלט אז זיין ווייב גלייבט שוין אויכעט אז ס'איז אמת. נחמיה'ס ווייב, און איך ווייס אז משה גרין גייט שוין נישט וויזיטן מער דעם וויינגארטן, ווייל יעדער האט אים געזאגט, עי, איטס טרו, נאר ס'האט געדויערט איבערצודרייען דעם עולם אפאר יאר, און די פאר יאר האבן די רבנים געשטערט, סאו משה גרין, איך האלט דו ביסט מחויב ארויסצוגיין ברבים דו מיט דעם חזקאל גאלד, און זאגן אונז האמיר געטון א מורא'דיגע עוולה. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט גאלדבערגער, כ'מיין איז וואן סעווענטי סעווען הופער, ער פלעגט האבן שערס, טאמער איז ער געקומען צוועלף אזייגער האט ער געכאפט אין בעלזער מקוה אויף הופער סטריט דעם וויקטעם און האט אים מאנס געווען, און טאמער איז געקומען פריער דער אנדערער דער דאסקאלאוויטש איז ער געווען פירסט און גאלדבערגער איז געווען סעקאנד. גאלדבערגערן האט מען נישט איינגעזעצט, אויך טשארלס היינס, אונז האף מיר אז מ'עט אים נאך אויך אויפפיקן, ווארט'ס נאר צו, יעצט הערט דאך שוין די גאווערמענט וואס אונז האמיר צו פארקויפן, אבער איך וויל זאגן פארן עולם ס'דא א יונגערמאן וואס ער איז געגאנגען נאך געלט פאר. בוענאס איירעס פאר ארגענטינע, עקשטיינס מוסד, ער האט געדארפט האבן געלט, ער האט נישט געמאכט גענוג, האט אים יענער געזאגט קום ארויף צו מיר דא אין די נעיווי יארד כ'האב אן אפיס, און דער גאלדבערגער האט אים געטון כל דבר אסור משכב זכור מציצה בפה מיט וואס דו ווילסט, און האט אים געגעבן פאר דעם טויזענט דאלער, איר הערט?

אז דער נחמיה איז געווען ארגער פון דעם הגמון, דער הגמון האט כאטש געוואוינט מיט א אידישע טאכטער אזוי ווי מען וואוינט מיט א פרוי, ס'איז דער אייבערשטער האט אזוי באשאפן איש ואישה, אבער דער נחמיה האט דאך געטון אזעלכע עינויים פאר דעם מיידל, געשטופט מיט א פלעשלייט אריין, אויפגעריסן דארטן, געזוכט עפעס, ארויפגעלאזט א הייסן לאמפ, אנגעשמירט מיט פינאט באטער, קאמאן, דעט דאזענט איווען סאונד סעקס, איט סאונדס א משוגענער, סאו איך האלט אז דאס וואס מען האט אריינגעזעצט. נחמיה, און יעצט טאקע אין חנוכה איז ארויסגעקומען די ווערדיקט אז ער קען בלייבן ווייטער זיצן, ס'איז פונקט אזא גרויסע ישועה ווי די נס חנוכה נאך אפשר גרעסער, אז דער הגמון האט כאטש געוואוינט נארמאל, דאס מיידל איז געווארן טאקע גערעיפט, זי איז טאקע געווען א וויקטעם פאר די רעסט אוו הער לייף, אבער נעווערדעלעס ער, וואטעווער הי דיד הי דיד, אויף א נארמאלן וועג, ווייל ס'שטייט נישט אין די מדרשים אז ער האט געטוהן וואס מ'טאר נישט, ער האט געוואוינט מיט יעדע איינע. מיין שיין קען דער חזן נחמיה האט געשטופט פון אונטן און פון פארנט און געריסן און געטוען און געמאכט און מיט פלעשלייטס געקוקט ער געווארן א גיינעקאלעדזשיסט מיט א זואלעדזשיסט מיט וואס דו ווילסט איז אנבעליוועבל וואס ער האט אנגעטון. האטס א פרייליכן חנוכה.